שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר, לאמיר רעדן יעצט אז ס'איז הייס אינדרויסן לאמיר אביסל רעדן וועגן אייז זיך אפקילן יא? וואס זאגט דער עולם צו אזא געדאנק? און לאמיר אנפאנגן מיט א שאלה, פאנג מיט לאמיר פראבירן פארשטיין, אונז ווייסן מיר אזוי זעהן מיר אונז פון מציאות אז ווען מען לייגט אריין א שטיקל אייז אין א גלאז בלייבט ער שווימען אויבן, אויבן פונעם גלאז איז לכאורה וואלט דאך עס געדארפט זינקען. אייז איז שווערער ווי וואסער, יא? און א זאך וואס איז שווערער זינקט דאך געווענטליך אראפ אונטן. לייג אריין א שטיקל אייזן אין וואסער, לייג אריין א שטיין אין וואסער און ס'גליטשט זיך גראד אראפ אונטן. האלט זיך נישט אויבן אפילו פאר א רגע. איז וואס איז פשט אז אייז וואס איז שווערער, געדעכטער, ווי וואסער, פארוואס בלייבט ער שווימען אויבן? יעצט דאס אז אייז איז געדעכטער ווי וואסער איז א דבר פשוט, און אויב ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך לאמיר עס טאקע אויסשמועסן על צד אז ס'איז נישט, אז די חילוק וואס אייז, מיין איך צו זאגן אייז און וואסער און פארע וואס איז וואלקנס, וואלקנס איז א געוויסע סארט פארע אין א וועג, אדער בעסער געזאגט א נעפל, פאג, זענען אלע די זעלבע מין בריאה, אלע זענען זיי וואסער, אלע זענען זיי די זעלבע מין באשעפעניש, די זעלבע מין יציר. דאס הייסט אז וואסער איז דאך בסופו של דבר צוזאמגעשטעלט פון אסאך קליינע וואסער, אסאך קליינע טראפעלעך וואסער. עס האט א גענויע צוזאמשטעל, ס'האט א פונקטליכע צוזאמשטעל, די אטאם מיט מיט צוויי פון יענע אטאמס זענען וואסער. דאס הייסט אז דו קענסט צו צונעמען עני צוזאם פארזאמלונג פון וואסער, א גלעזל וואסער אדער אביסל וואסער וואס איז געבליבן צופעליג אויפן טיש, קענסט עס צונעמען מאכסט עס קלענער און קלענער ביז דו קומסט אן צו א וואסער מאלעקיול, דאס איז די יסוד המים, די סייענטיפישע יסוד המים איז א מאלעקיול, א געוויסע מאלעקיול, א וואסער מאלעקיול, וואס אויב דו צונעמסט דאס, טרעפסט זיך שוין מיט א אנדערע בריאה, טרעפסט זיך אייגנטליך מיט צוויי אנדערע באשעפענישן, די צוזאמשטעל פון יענע צוויי, פון די אטאם מיט צוויי פון יענעם אטאם, מאכט וואסער, דאס איז וואסער, אקעי. סאו ווען דו האסט א מאלעקיול פון וואסער איז עס וואסער לכל דבר, הגם איין מאלעקיול אליין גיסט זיך נישט, נישט דא כמעט ס'נישט דא וואס ס'זאל זיך גיסן, וואסער וואס גיסט זיך, פליסיגקייט, איז אזוי ווען איין וואסער מאלעקיול, מען רעדט נישט פון איינס מען רעדט פון מיליאנען וואסער מאלעקיולס קייטלען זיך אריין איינס אין די אנדערע, די חילוק צווישן וואסער, פארע און אייז איז נאר אינעם חיבור, ס'איז די חיבור צווישן די מאלעקיולס, ווי נאנט, ווי פארשטייפט זיי זענען איינס מיטן אנדערן. אין לופט און פארע זענען די וואסער מאלעקיולס, זייער שייכות איז ווי ווייטע קרובים, אדער צוויי מענטשן וואס קענען זיך אזוי האלבוועגס. ס'איז אזוי ווען צוויי מענטשן באגעגנען זיך אויף די גאס, ס'איז דא ווען מ'באגריסט זיך אזוי מיט א העי וואס טוט זיך, וואס מאכסטו, שלום עליכם. נאכדעם איז דא די מענטשן ווען מען באגעגנט זיך אויף די גאס און מען געט אזא שאק מיטן קאפ, גוט מארגן, גוט מארגן, א גוטן אוונט. נאכדעם איז דא א אנדערע סוג פון באקאנטשאפט צווישן צוויי מענטשן ווען ס'הייבן זיך אן ספיקות ווען מען באמערקט זיך נאך פון דערווייטנס איינער דעם אנדערן, הייבן זיך אן ווירבלען ספיקות ביי ביידע, געווענטליך איז עס ביי ביידע אין קאפ, צו איך דארף יענעם יא גריסן, צו איך זאל אים נישט גריסן, און קיצור, געווענטליך אין אזא פאל איז צרות, מענטשן, מענטשן מאכן מיט געפערליכע יסורי איוב פון די צען סעקונדעס ביז ווען מען באגעגנט זיך ענדליך און דער גייט ווייטער יענע וועג און די אנדערע גייט ווייטער אין די אנדערע ריכטונג. כ'ווייס נישט פונקטליך, איך האב אים יא געדארפט גריסן, נישט געדארפט גריסן, ער געדענקט מיך, ער געדענקט מיך נישט, ער ערווארט איך זאל אים גריסן, און צו ער ווארט נישט אז כ'וועל אים גריסן ער האט אויסגעזען, יא. ס'קענען מיר אלע די חשבונות. איז וואסער קען עקזיסטירן אין די צוויי און די דריי בחינות, אויף די דריי אופנים, עס קען זיין א פארע, א געז, לאמיר עס רופן לופט, ווען די קאנעקשאן צווישן וואסער מאלעקיולס איז זייער לויז, און זיי פליען אזוי ארום אין די לופט און זייער שייכות איינס אין די אנדערע איז זייער שוואך, ווען ס'קומט צו וואסער זענען זיי שטארק. מקושר, היפש שטארק מקושר מיינט עס צו זאגן אז זענען אריינגעקייטעלט א סאך מער מחובר איינס צום אנדערן, אבער נישט ממש אזוי פארשטייפט ווי ם אריינגעהאקט איינס אין די אנדערע, ובמילא איז דא אביסל בויגזאמקייט, אביסל פלעקסיביליטי, און ווען וואסער ווערט אייז איז פשט אז די צוויי זענען ממש אריינגעקלאמערט איינער אין דעם אנדערנ'ס ארעמעס, איז עס רירט זיך נישט, ווילסט רירן איינס מוזטו רוקן די גאנצע זאך אויפאמאל, די אלע צאמגעקלאמערטע אידן, די אלע צוזאם מחובר'דיגע וואסער מאלעקיולס, זיי גייען אינאיינעם, קענסט נישט מוזט רוקן, ווילסט רירן די זאך פון פלאץ דארפסטו רוקן אלעס, סאו דאס איז די עיקר חילוק צווישן די דריי אנדערע מצבים אין וואס וואסער, וואסער מאלעקיולס, קענען עקזיסטירן. אבער היוצא לנו מזה איז אז ווען וואסער איז אייז, ווען וואסער ווערט אייז, זאגן מיר אונז אין אנדערע ווערטער אז די וואסערלעך, די קליינע וואסער קינדערלעך, די וואסער מאלעקיולס זענען זייער שטארק צוזאמגעשטופט, צוזאמגעדרוקט. נו, אויב זיי זענען צוזאמגעשטופט און צוזאמגעדרוקט, זענען מער געדעכט, דארף דאך עס אזוי זיין שווערער. ס'איז דאך אלץ די כלל אזוי, ווען דו שטופסט עפעס מער צוזאמען, איז דא דארטן מער חומר, און ווייניגער ליידיג פלאץ, וואלט דאך אייז געדארפט זינקן. איז וואס האלט אייז שווימען אויבן אויפן וואסער? און דער תירוץ איז, אז הגם וואסער מאלעקיולס זענען טאקע מער קאנעקטעד איינס צום אנדערן, ווערט אבער יעדע עקסטערע וואסער מאלעקיול אליינס צעשפרייט, ס'ווערט גרעסער, אויפגעבלאזן. דאס געשענט ווען וואסער ווערט אייז. דאס איז די מציאות. ס'איז די, ס'האט א, א קעמי, ס'האט ס'איז שוין א, א דיון אין כעמיסטרי פארוואס וואסער מאלעקיולס טוישן זיך די צורה און ווערן מער צעברייטערט, מער אויפגעשוואלן ווען זיי ווערן אייז, אבער דאס איז די מציאות, דאס איז וואס געשענט. איז אזוי, אייז ווערט עס ווייל די חיבור צווישן איין מאלעקיול און דעם צווייטן, און צווישן אלע מאלעקיולס אינאיינעם איז סאך שטערקער, זענען מער צאמגעשטופט איינער נעבן אנדערן, אבער מצד השני איז אייז אויך מער לופטיגער, ווייל יעדע מאלעקיול פאר זיך כשלעצמו ווערט מער אויפגעבלאזן. יעצט ווען עפעס זינקט אדער זינקט נישט איין אין וואסער איז פשט, לאמיר זאגן אנדערש, ווען מען לייגט אריין עפעס אין וואסער, א מענטש, א חפץ, וואס עס זאל נאר נישט זיין, שפילט זיך אפ א שטיקל קאנפליקט, א מלחמה, צווישן די זאך וואס איז אריין געשטעלט געווארן אינעם וואסער און דעם וואסער אליין. און די מלחמה איז פשוט, די וואסער זיצט דאך דארטן. אויב דו לייגסט עפעס אריין, ווען דו לייגסט עפעס אריין, פשט אז דו שטופסט אוועק די וואסער וויפיל וויפיל א חלק פונעם וואסער וויפיל פלאץ יענץ נעמט אויף לאמיר זאגן ס'איז גרויס א פיס אויף א פיס מיינט עס אז ס'פרובירט אוועק שטופן אזויפיל וואסער ווי ס'זיצט אין א פיס אויף א פיס די וואסער לאזט זיך אבער נישט ער וויל אויך דארט זיין סיי די וואסער וויל דארט זיין און סיי יענע חפץ אדער מענטש וויל דארט זיין. סאו ווען דו לייגסט אריין עפעס אינעם וואסער דארף ער האבן דארף כדי ער זאל קענען אראפזינקן דארף ער האבן מער כח, דארף האבן מער כח ווי, ס'הייסט די פיס אויף א פיס חפץ דארף האבן דארף האבן מער כח מיינט אז ס'דארף זיין שווערער ער זאל קענען איבערקומען די קעגנערשאפט פונעם וואסער פון א פיס אויף א פיס וואסער כדי די וואסער זאל אים נישט קענען צוריק שטופן די שטופט ער שטופט אויף אראפ די וואסער שטופט אויף ארויס צו פון די זייטן די וואסער וויל צוריק גיין די ווילסט דארט זיין איז ווער ס'איז שטערקער דער איז יד העליונה, יד העליונה מיינט דא אז ער קומט אן על התחתונה, זינקט אפ, ער זינקט אראפ אונטן. יעצט היות אז ווי געזאגט האט, איז עס בעצם ליידיגער, אין אנדערע ווערטער גרינגער ווי וואסער, ממילא שווימט עס ארויף, ס'שווימט ארויף, ס'בלייבט שווימען אויבן, ס'זינקט נישט אראפ אונטן, ווייל די סכום פון וואסער, ס'הייסט די סכום פון וואסער וואס זיצט אינעם סייז, אין די גרויסקייט פונעם אייז, למשל אין די אייז קיוב, אזא אייז שטיקל, איז פונקט אזוי געדעכט, פונקט אזוי שווער ווי דעם אייז, ממילא האט נישט די אייז קיין כח עס איבערצוקומען. די סכום וויפיל אייז צושפרייט זיך ווען ס'ווערט אייז מער ווי פארדעם ווען ס'איז וואסער, דאס הייסט, לאמיר רעדן אביסל טעכניש, די סכום מיט וויפיל יעדע וואסער מאלעקיול ווערט צעבלאזן, ווען ס'ווערט אייז, איז מיט א צענטל. און אונז קען מיר דאס זען ווען מ'שטעלט אריין א אייז קיוב א שטיקל אייז, ס'איז די גרינגסטע צו זען איז ווען ס'קומט א פיר קאנטיגע שטיק אייז, א קיוביק, און דעמאלטס איז פשוט די זייטן זענען גלאט און ס'איז גלייך און איוון קען מען עס בעסער באמערקן, און אז מ'זאל זיך אויף דעם קוקן וועט מען זען אז א קליינע שטיקל, די אויבערשטע שטיקל, די אויבערשטע חלק פונעם אייז, שטעקט זיך ארויס פונעם וואסער, דאס הייסט דריי פערטל פונעם אייז זינקט יא אריין, ס'בלייבט שווימען אויבן, און א קליין שטיקל דערפון שטעקט זיך ארויס, ס'איז א בחינה פון א אייז בארג אינמיטן אושען, אינמיטן אקעאנוס, וואו די חלק וואס אונז זעהן מיר אויבן איז בסך הכל געווענטליך א קליינע חלק פון די גאנצע אמת'ע גרויס דערפון, פונעם גאנצן גוף דערפון, רוב פון וועלכע איז אונטערן וואסער. איז די קליינע חלק פונעם אייז וואס שטעקט זיך ארויס אויבן, דאס איז די זעלבע מיט וויפיל די אייז איז גרעסער געווארן, מיט וויפיל ס'איז אויפגעבלאזן געווארן נאכדעם וואס ס'איז געווארן אייז מער ווי פריער ווען ס'איז געווען וואסער. און אויב אונז זאל מען נעמען א גלאז און אריינשטעלן דערין א שטיקל אייז און אנפילן די גלאז נאכדעם מיט וואסער ביז אויבן, ביז אויבן ממש על גדותיו אז ס'זאל נישט אריינפיטן דערין מער קיין טראפ, איז טרעפט מען זיך ווי דערמאנט טרעפט מען זיך מיט א גלאז פול מיט וואסער און אן אייז וואס שווימט ארום אויבן און א קליין חלק דערפון שטעקט זיך ארויס איז לכאורה וואלט די מושכל ראשון געזאגט אז די נאכדעם וואס די אייז וועט זיך צולאזן וועט די גלאז איבעררינען ווייל ס'איז דאך דא די אייז וואס איז איינגעזינקן אינעם וואסער אקעי דאס צולאזט זיך לאמיר זאגן דאס גיט נישט צו נאך וואסער, ווייל די אייז אליין נעמט דאך פלאץ פון וואסער, יענע חלק וואס צולאזט זיך ערזעצט בסך הכל די וואסער וואו די אייז איז פריער געווען, אבער ס'איז דאך דא די שטיקל פונעם אייז וואס שטעקט זיך ארויס, איז לכאורה ווען יענץ צולאזט זיך אויכעט וואלט געדארפט צוקומען וואסער און ס'זאל איבעררינען, און די סיבה פארוואס דאס געשענט נישט איז ווי דערמאנט, ווייל די אייז איז מיט א צענטל גרעסער ווי די וואסער, איז ווען די אייז ווערט צולאזט, קען ער אריינפיטן, גייט ער אריין אין א קלענערן שטח ווי פריער ווען ס'איז געווען אייז ווייל וואסער ווי געזאגט די וואסער מאליקיולס זענען מער איינגעשרינקן זענען קלענער. לאמיר סתם לשם משל זאגן אז א אייז שטיקל וואס איז גרויס כ'ווייס פינף אויף פינף אויף פינף סענטימעטערס וועט קענען אריינגיין אין א שטח וואס איז גרויס פיר אויף פיר אויף פיר סענטימעטערס. סאו אין אנדערע ווערטער קומען מיר צו א מסקנא אז כדי אייז זאל ווערן אייז דארף ער זיך צושפרייטן, אנדערש ווערט אייז נישט קיין אייז, און דאס זאגט אונז אז מען קען אפשטופן, מען קען צוריקהאלטן אייז פון, מען קען צוריקהאלטן וואסער פון פארפרוירן ווערן, און די אופן וויאזוי מען האלט צוריק וואסער פון פארפרוירן ווערן איז אויב מען גיבט עס נישט קיין פלאץ זיך צו צושפרייטן, אויב וואסער קען זיך נישט צושפרייטן קען עס בשום אופן נישט ווערן קיין אייז. וואס וועט אייז יא טון? כ'מיין, בעסער געזאגט, וואס וועט וואסער וואס ווערט קעלטער און קעלטער? קעלטער און קעלטער מיינט אז די מאלעקיולס ווערן צוזאמגעשטופט אלץ מער און מער. וואס וועט עס טון? עס וועט נישט האבן קיין אנדער, עס וועט פרובירן צוריקצוקעמפן, עס וועט פרובירן זיך ארויסצושטופן, עס וועט זיך פרובירן ארויסשטופן, און די סוף, די תוצאות וואס אונז זעמיר אסאך מאל אין אזא פאל איז, אז ווען עס איז גאר קאלט אינדרויסן, קענען פייפס, אפילו פייפס וואס זענען געמאכט רערן, אפילו זענען געמאכט פון קופער אדער פון עכט סאליד סאליד מעטאל, שטארקע מאטריאל, זיי פלאצן. שוין אפגערעדט פון א גלאז, מ'לייגט אריין א פלאש סעלצער, סאדע צי אן אנדערע געטראנק, מען לייגט עס אריין אין פריזער און מען לאזט עס דארטן זיצן פאר גענוג לאנג, וועט די. פלעשל פלאצן, די באטל וועט קראכן, און די סיבה פארוואס ס'פלאצט איז ווייל ס'ווערט דארטן קאלט, ס'ווערט קעלטער און קעלטער, די פליסיגקייט לויפט זיך צוזאמען אלץ מער און מער, און זיך לויפן, ווען פליסיגקייט לויפט זיך צוזאם געשענט דאך נאך עפעס, אז יעדע מאלעקיול, וואסער מאלעקיול צו צו גרעיפ דזשוס מאלעקיול, וואס ס'זאל נאר זיין, וואס די פליסיגקייט זאל נאר באשטיין, וויל זיך אויך צושפרייטן, און די זאך אין וואס ס'ליגט, לאָזט עס נישט, דרוקט דערויף, לאָזט אים נישט זיך, לאָזט אים נישט ווערן, לאָזט אים נישט ווערן גרעסער, איז דער סוף איז אַז די אייז וואָס איז זייער האָט אַ מוראדיגן רצון, וואָו האָט ער אַ רצון? האָט אַ רצון ווי אייז, אַ רצון ווי אייז, און ס'שטופּט זיך און שטופּט זיך און דער סוף איז אַז וואָס ס'זאָל נאָר זיין וואָס האַלט עס אָפּ, קראַכט, ס'פּלאַצט. אָבער אַזויפיל יאָ, אַז מיט אויף דעם אופן קען מיר אונז אָפּהאַלטן די אייז פון פאַרפרוירן ווערן, אויף א ביסל שפעטער, מיר קענען עס אפשטופן, דאס הייסט אז די פריזינג פוינט, די טעמפרעטור ווען פליסיגקייט, וואסער, בדרך כלל וואסער, ווערט פארפרוירן, איז צוויי און דרײַסיק פארענהייט אדער זיראו סעלסיוס. דאס איז די פריזינג פוינט. נארמאל ווען די טעמפרעט ווען וואסער איז אויסגעשטעלט צו אזא טעמפרעטור, פרירט עס איין. איז אויב די וואסער ליגט אבער זיצט אבער אין א פייפ אדער אין א פלאש, קען מען עס אפהאלטן, מען קען עס אפהאלטן מיט איין דעגרי, מיט נאך איינס, מיט נאך איינס, ס'האט א לימיט פארשטייט זיך ביז ווי ווען די וואסער פארלירט דאס געדולד און קראכט, מען שטופט זיך ארויס און צוברעכט די זאך וואס האלט אים אפ, אבער מען קען אים אפשטופן אביסל אז במקום פארפרוירן ווערן ביי צוויי און דרײַסיק פארענהייט אדער זיראו סעלסיוס קען עס קען מען אים לאזן גיין נאך אביסל ווייטער און ער ווערט פארפרוירן ביי א נידריגערע טעמפעראטור ווי געווענטליך. אויף דעם אופן אגב קען מען אויך צולאזן אייז דורכן נוצן אפילו ווען די אייז געפינט זיך אין פריזינג קאלטע טעמפעראטורס, ס'איז באמת קאלט, ס'איז אסאך אסאך נידריגער ווי די ווי די פריזינג פוינט, קען אפילו זיין איך ווייס נישט ווייס איך וויפיל אונטער זיראו, און אייז זאל נאך אלץ קענען צולאזט ווערן, און דאס קען געשען ווען מ'לייגט צופיל ווען מ'לייגט אסאך לחץ אויפן אייז. ווען מען פרעשורט אייז זייער שטארק, מען שטופט אים צוזאם פון אלע זייטן, מיט א גרעסערן כח וויפיל די אייז האט כח אויסצוהאלטן, איז האט ער נישט קיין ברירה, און די מאלעקיולס מוזן זיך צוזאם דרוקן, און די וואס ס'געשענט איז ווען די מאלעקיולס פון אייז, ווען וואסער מאלע, ווען פארגליווערטע, פארפרוירענע, וואסער מאלעקיולס ווערן געצוואונגען זיך צו איינציען, איינשרומפּן, ווערן קלענער, וואס ס'געשענט איז פשוט אז ס'ווערט צוריק וואסער, און אויף דעם אופן איז שייך צו צולאזן אייז אפילו ווען ס'איז פארפרוירן קאלט, די מצב ארום דעם איז פריזינג, מ'לייגט גענוג לחץ דערויף ווערט עס צולאזט, נאר אזויפיל יא, די רגע וואס דו לאזט נאך דעם דרוק וואס דו לייגסט דערויף אויפן אייז, וועט עס צוריק פארפרוירן ווערן ממש אין די מצב אין וואס ס'געפינט זיך בשעת דו לאזט אים אפ, נאר די טעמפעטשור האט זיך נישט געטוישט, יא, די וואסער די פריערדיגע אייז און יעצט פליסיגקייט געפינט זיך סאו די טעמפערטשער דערפון איז ביי דעם פלאץ דארטן ווי ער ווערט פארפרוירן דארטן ווי ער ווערט פארגליווערט וואס עס געשענט נאר עס הייסט אז מאלעקיולס שלייפן זיך צוזאמען און צובלאזן זיך יעדער איינער אינדיווידזשועלי עקסטרא איז דער זעלבער מצב נאך אלץ דא ס'איז נאר געלייגט לחץ אויף אים ער האט עס נישט דערהויבן האט ער זיך געטוישט ער האט זיך אונטערגעבראכן אבער די רגע וואס דו לאזט אפ די לחץ פאלט ער צוריק צום זעלבן מצב ווי ער איז פריער געווען דאס הייסט אז דו קענסט צולאזן א שטיקל אייז וואס איז אין די פארעם פון א סקווער אדער פון א קיוב, עקיג פון אלע זייטן, און דו לאזט אים אויף אין א אנדערע אין א אנדערע מצב, לאמיר זאגן דו גיסט אים אזוי, האלטסט אים אביסל שיף, לאזט עס אפ, קען ער וועט ער פארגליווערט ווערן אין די מצב וואס ער געפינט זיך יעצט בשעת דו האסט אים אפגעלאזט. און דאס אגב איז די טעכניק, דאס איז די פארטל וואס מען נוצט ווען מען גליטשט זיך אויף אייז, אייז סקעיטינג מיט די ספעציעלע שיך, יענע שיך וואס אייז גליטשערס נוצן וואס זיי טוען זיך אן האט אונטן אזא שטיק וואס איז זייער שארף און ביידע ס'איז שארף ביי די זייט און שארף ביי די אנדערע זייט און אייז סקעיטערס די אייז גליטשערס די חברה וואס טוען עס מיט די ספעציעלע שיך דארפן טאקע זיי ווייסן אז זיי דארפן האלטן די שיך אויף א געוויסן אופן געבויגן אויף א געוויסע פונקט אזוי, און וואס עס געשענט אין אזא פאל איז אז די שפיץ, די שארפקייט וואס דאס האט, די שיך פון אונטן, לייגט זייער אסאך לחץ אויף די אייז, און די אייז אזוי ארום, ממש דארטן אונטער יענע שארפקייט, ווערט פאר א מינוט, פאר א רגע, ווערט עס וואסער, ווערט פליסיגקייט, און די פליסיגקייט מאכט עס גליטשיג, און דאס העלפט דעם סקעיטער ער זאל זיך קענען גליטשן אויפן אייז. די אייז כשלעצמו איז נישט גליטשיג, אויב אייז איז גליטשיג איז פשט אז ס'דא דארטן עפעס פליסיגקייט אויבן. ס'האט סיבות פארוואס, כ'מיין אסאך מאל איז עס דארטן אפילו ווען קיינער האט גארנישט אויסגעגאסן. ס'האט מיט אנדערע, ס'האט הסברים פארוואס און ווי אזוי דאס געשענט, אבער די סוף פסוק, די סוף, די אונטערשטע שורה איז אז עפעס פליס, כדי אייז זאל זיין גליטשיג דארף דארטן זיין עפעס פליסיגקייט. און די אייס סקעיטערס נוצן דעם, דעם, די, די נוצן אויס די אייגנשאפט פון אייז, אז ווען דו לייגסט אויף אים צופיל לחץ, מוז ער צוריק ווערן פליסיגקייט אפילו אויב נאר פאר א מינוט. אקעי סאו די כלל אז די מאלעקיולס פון וואסער, פון פארגליווערטע וואסער, דהיינו אייז, ווערט צושפרייט איז נאר איז נאר אמת ווען די פליסיגקייט קומט אן צו א אייזיגן מצב, ווען ער קומט זייער נאנט אן צו א מצב פון פארגליווערט ווערן, ס'טייטש ווען ער קומט אן צו א טעמפעטשור פון צוויי און דרײַסיק פארענהייט אדער זיראו סעלסיוס. ביז אהין איז די מעשה פארקערט, ס'טייטש ביז ס'ווערט אייז, סתם וואסער וואס איז קעלטער ווערט אויכעט מער קאנצעטרירט און ס'ווערט טאקע שווערער אויכעט, ווען ס'ווערט אייז דעמאלטס קומט קומט אריין די אייגנשאפט די אז די וואסער מאלעקיול ווערן אביסל צעבלאזן און ס'שווימט, אבער קאלטע וואסער איז טאקע שווערער ווי ווארעמע וואסער און ס'זינקט אראפ אונטן. און אין די אייגנשאפט ליגט א מורא'דיגע פלא, א פלא פון די פלאי הבריאה וויאזוי פיש און אנדערע וואסער באשעפענישן לעבן לעבן איבער די ווינטער, זיי לעבן איבער די ווינטער ווי גלייך כאילו לא היה, זיי בלייבן זיך זיי בלייבן פונקציאנירן און לעבן און טון אלעס וואס זיי האבן צו טון אין וואסער אין די אושענס אפילו אין פלעצער וואו דאס וואסער ווערט פארפרוירן וואו די וואסער ווערט פארפרוירן דורכאויס די ווינטער סעזאן, ס'קומט פרילינג, ס'קומט ספרינג, זומער, די וואסער ווערט צעלאזט, און מ'טרעפט זיך מיט די גאנצע אונטערוואסער וועלט אזוי ווי מ'האט עס איבערגעלאזט ביים סוף פונעם פאריגן זומער. ווייל וואס ס'געשעט איז אזוי, ס'ווערט קאלט, די לופט העכערן וואסער ווערט קאלט, און די אויבערשטע חלקים פון די וואסער, די אויבערשטע שיכטן, די אויבערשטע לעיערס, אדער די גאנץ אויבערשטע לעיער פונעם וואסער ווערט קעלטער, ס'ווערט קעלטער ווי די וואסער וואס איז אונטער אים, און ס'ווערט אויך שווערער, געדעכטער און שווערער, און ס'זינקט אראפ גאנץ אונטן. די קאלטע לופט העכער און ארום די וואסער, ארום די לעיקס, די אושענס, איז ממשיך צו טון וואס זי טוט, ס'ווערט, ס'איז משפיע קעלט, משפיע קעלט, און נאכדעם ווערט נאך קעלטער, און ס'קומט צו א פוינט ווען די וואסער, די קעלט, די טעמפראטור קומט נאנט צו די זירא סעלסיוס אדער די צוויי און דרײַסיק פארענהייט ווען וואסער ווערט פארפרוירן. יעצט ווען מען קומט אן נאנט צו דעם הייבט זיך שוין אן די פראצעדור, ס'הייבט זיך אן די מצב, די פארגליווערטע שינויים, די שינויים וואס קומען אריין אין פליסיגקייט וואס ווערט אט אט פארגליווערט הייבן זיך שוין אן באמערקן, דאס הייסט די וואסער מאלעקיול אליין, הייבט אן אביסל עקספענדן, אביסל זיך צושפרייטן, אויפבלאזן, און די קשר צווישן מאלעקיול און מאלעקיול ווערט נענטער, מער שטארק, מער באפעסטיגט, און דעמאלטס הייבט זיך אן א געראנגל. דאס הייסט אין די, ביי די לעצטע שטופע, ביי די דרגה, ממש פאר ווען ס'איז נאך פליסיגקייט אבער ס'איז שוין גענוג קאלט און ס'האלט ביים פארפרוירן ווערן, איז שוין דא, איז דא א שטיקל געראנגל צווישן די וואסער און די לופט, אה, די וואסער וויל בעצם ס'איז שווערער און געדעכטער און וואלט בעצם געדארפט אראפזינקען אבער פון די אנדערע זייט די מאלעקיולס הייבן זיך אן צו בלאזן און במילא איז דא די וואסער פון אונטער דעם וואס שטופט עס ארויף ס'הייבט זיך אן א געראנגל א חלק קומט אן אונטן און א חלק באווייזט נישט עס אראפצומאכן אראפצוזינקען ביז אונטן פאר מ'קומט אן צו די נקודה בום צו די פריזינג פוינט די פריזינג פוינט גיבט אזוי ווי א כאפ אן דעם וואסער ווען ס'איז געלונגען צו פארכאפן און ס'ווערט פארגליווערט. איינמאל ס'איז פארגליווערט, איינמאל מ'שטייט ביי זיראו דעגריס סעלסיוס, איז די וואסער מאלעקיולס שוין גענוג צושפרייט אז ס'האט נישט קיין כח איבערצוקומען די וואסער אונטער זיך, אדער קען עס אנקוקן אנדערש, אז די וואסער וואס איז אונטער דעם פארגליווערטן וואסער, די פליסיקייטן אונטער די פארפרוירענע שטיק, איז נישט שוואכער ווי די שטיק אייז העכער אים, און במילא האט ער גענוג כח אים אפצוהאלטן פון אראפפאלן, ער האלט אים אויבן. און וואס איז געשען איז יעצט איז אז די קאלטע וואסער איז אונטן, אויבן אים איז דא א שיכט אייז, אייז איז אויכעט א אינסעלעיטער, ס'איז א זאך וואס האלט די טעמפעטשור וויאזוי ס'איז פאר, ס'קען זייער שטארק שיצן קעגן אינדרויסן, ס'האלט אפ די קעלט פון יעצט און ווייטער פון אריינדרינגן אינעם וואסער. איז יא, די קעלט איז ממשיך פרובירט ער אריינצוקריכן דורכן אייז און ווייטער אפקילן די וואסער וואס איז אונטערן אייז, אבער ס'איז א שווערע מערכה, די די אייז באשיצט, ס'שלאגט זיך מיט די קעלט, ס'לאזט עס נישט אריין, איז די תוצאה דערפון איז אז ביז וואס ווען איז איז. איז דער נעקסטער טאג, און רוב טעג איז דא א זון, די זון שטראלן ווארעמען אן פון די אנדערע זייט, און אזוי מוטשענען זיי זיך דורך, זיי שלאגן זיך דורך די צוויי דריי עכט קאלטע חדשים פון ווינטער, און נאכדעם קומט אן ספרינג, עס קומט אן פרילינג און די מצב ווערט ווארעמער, איז אזוי ארום קומט אויס אז די נײַנציק פראצענט אויב נישט מער פונעם וואסער, פון די אייז ביז כמעט גאנץ אונטן וואו ס'איז דא קאלטע וואסער בלייבט די טעמפעטשור זייער זייער באקוועם, ס'בלייבט היפש נאנט, נישט קיין סך אפגערוקט, נישט קיין סך נידריגער ווי זומער אין די ווארימע זומער חדשים, און ס'איז גענוג באקוועם, גענוג אוועקגעשטעלט אז די פיש מיט די אנדערע באשעפענישן קענען ממשיך זיין מיט זייער לעבן כאילו לא היה. ערשט שפעטער ווען די ס'קומט אן די פרילינג, ס'קומט אן די זומער און דאס אייז ווערט צעלאזט, ווערט די מציאות פשוט נתגלה פאר אונזערע אויגן, ס'הייסט זיי מצדם די ים באשעפענישן האבן ממשיך געווען מיטן לעבן פונקט ווי פארדעם, די שינוי איז געווען אויבן פון די אייזן העכער ביי אונז אויף דער ערד, און אונז זעען מיר פשוט אז דארטן איז אלעס אנגעגאנגען ווי גלייך גארנישט. ווען נישט די אייגנשאפט אז וואסער מאלעקיולס ווען זיי ווערן פארגליווערט ווערן זיי מער צעבלאזן, וואס ס'וואלט געשען איז אז אז די וואסער וואלט געווארן קאלט פון אויבן, שטארק אפגעקילט, פארפרוירן, און ס'זינקט אראפ. יא, ווען נישט דאס וואס די מאלעקולס ווערן צעבלאזן, בעצם איז דער אייז טאקע געדעכטער און במילא שווערער, ס'וואלט אראפגעזינקן אונטן, און נאך א ביסל, נאך א שיכט וואלט געווארן פארפרוירן און אראפגעזינקן אונטן, און די, א גרויסע חלק פון די וועלט'ס לעיקס אין די קאלטע פלעצער וואלטן פארפרוירן געווארן, און די, די אונטערוואסער לעבן וואלט נישט געקענט האבן קיין קיום. איז א אינטערעסאנטע זאך בשייכות צו דעם, אונז זעהן מיר אונז אין פסוק, אין אנפאנג בראשית, האט מען ווי די תורה דערציילט אונז וועגן די ששת ימי המעשה, שטייט ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, אז ס'זאל, דער אייבערשטער האט געזאגט אז ס'זאל זיין א רקיע אינמיטן די וואסער, און דאס זאל אפטיילן צווישן די אויבערשטע וואסער און די אונטערשטע וואסער. דאס רקיע איז היינט אנגענומען אז ס'מיינט די אטמאספער, דער אבן עזרא זאגט אז ס'איז אוויר, לופט. שפעטערדיגע מפרשים זאגן שוין קלארער אז דאס באציט זיך צו די אטמאספער וואס אונז האמיר היינט, די אטמאספער וואס פון איין זייט באשיצט די וועלט, די כדור הארץ און די באשעפענישן און מיני הצומח פון שעדליכע שטראלן וואס קומען פון ספעיס, פון די זון און אנדערע פלעצער, און מצד השני האלט עס די, ס'שטעלט, פארשטייט זיך, איינס, ס'שטעלט אונז צו לופט צו אטעמען. אן דעם איז נישט שייך צו עקזיסטירן קיינע פון די דריי מינים, חי צומח און מדבר, און אויך האלט עס די טעמפעראטור פון די וועלט אין א באקוועמע פלאץ אז זאכן זאלן קענען געהעריג דא עקזיסטירן און אנגיין פונקציאנירן ווי ס'דארף צו זיין. וואסער וואס קומט אן אויבן אין ספעיס ווערט פארפרוירן, ווערט אויפגעפרוירן און אין חלל אין ספעיס זענען טאקע דא זייער אסאך אזעלכע שטיקער אייז וואס פליען ארום, און אונז זעהמער אויך אין די פסוקים אז די ווערד, די ערד, והארץ, איז געווען פול מיט וואסער. און ס'איז איינע פון די פעולות קען זיין וואס דא איז געשען, און ס'איז דא אזעלכע וואס ווילן אזוי זאגן, אז אסאך פונעם וואסער, א גרויסע חלק פון דעם, פון די וואסערן דא אויף דער ערד, איז ווי אויסגעוועבט געווארן, געווארן פארע, און פון דעם, דאס איז געווען איינע פון די אינגרידיענטס פון וואס די אטמאספער איז צוזאמגעשטעלט געווארן, און נאכדעם איז דא אנדערע חלקים פון די וואסער, די עודף, וויפיל ס'האט נישט אויסגעפעלט פאר די אטמאספער, אזוי ווי כך גזרה חכמתו, אזוי ווי חכמתו האט פארשטאנען אז ס'דארף זיין, אזוי דער אייבערשטער האט געוואלט אז די וועלט זאל אויסזען, דאס איז ארויסגעשיקט געווארן אין ספעיס, וואו ס'איז פארגליווערט געווארן, און די אטמאספער איז דער וואס טיילט אפ צווישן יענע וואסערן וואס זענען געווארן אייז, און די וואסערן דא אונטן וואס זענען געבליבן פליסיגקייט. און ס'אינטערעסאנט אגב אז רש"י ווען אויף די רקיע זאגט רש"י אז וואס מיינט די רקיע איז באשאפן געווארן אז ס'זאל געשטארקט ווערן אז הגם שמים איז באשאפן געווארן ביום ראשון זענען זיי נאך ביז דעמאלטס געווען לחים ס'איז נאך געווען פייכט דאס הייסט די פארע איז נאך געווען צו געדעכט ווען ס'איז ווען ס'איז דא צופיל פארע צופיל נאסקייט אין די לופט איז, אונז ווייסט מען עס נאך היינט, ווען ס'איז יומיד, ווען די לופט איז נאס, איז שווערער צו אטעמען, ווען ס'איז דא צופיל וואסער קען מען נישט אטעמען, צופיל פייכקייט, איז אין יענע טאג די רקיע האט געמיינט אז די זאך איז מסודר געווארן אזוי ווי ענדגילטיג, פונקט וויפיל זאל זיין די אטמאספער, פונקט וויפיל פון וואסער מאלעקיולס ס'פעלט זיך אויס, און פונקט אויסגעשטעלט פונקט גענוג אזוי אז ס'זאל זיין באקוועם, ס'זאל זיין באקוועם פארן מענטש און פאר אנדערע באשעפענישן צו. לעבן, צו צו לעבן און אנצוגיין. און ס'איז דא איינע פון די אנדערע פלאנעטן, איינע פון די כוכבי לכת וואס הייסט שבתאי, סעטערן אויף ענגליש, וואס איז ארומגענומען מיט רינגן, אפאר אזעלכע, אכט צו וויפיל אזעלכע רינגן פון אייז. דאס הייסט ארום דעם כדור פון פון שבתאי, ארום די פלאנעט סעטערן, איז סעטערן איז ארומגערינגלט מיט אזעלכע רינגן פון אייז. איז דא אזעלכע וואס ווילן שפעקולירן, עס איז דא א מקום אזוי צו טראכטן אז די כדור הארץ איז אויך געווען ארומגענומען, ס'הייסט אז אסאך פון די וואסער איז ארויסגעשטויסן געווארן אין חלל דעמאלטס ווען די רקיע איז באשאפן געווארן, און מבדיל געווען בין מים למים, און ס'האט מבדיל געווען צווישן יענע שטיקער, צווישן יענע מים וואס איז געווארן אייז אויבן, נאר שפעטער ווען ס'איז געקומען צו די מבול, וארובות השמים נפתחו, איז יענע אייז צוריק געווארן וואסער און אראפגעשיקט געווארן אונטן זאל שוועמען די וועלט, צו חלקים פון די וועלט ווענדט זיך לויט וועמען פון די מפרשים. די מבול ווייסט מיר איז געקומען לא נחתם דינם נאר אויף בעיקר אויפן חטא פון גזל, און ווי שיין איז אז היינט זענען דא אידן וואס טוען פונקט פארקערט, נישט גזל נאר חסד, חסד, גמילות חסדים מיט אנדערע אידן, און ווי דער רמב"ם זאגט די שענסטע דערהויבנסטע פארעם פון גמילות חסדים איז ווען מען שטעלט יענעם אוועק אויף די פיס, און פאר דעם צוועק איז געגרינדעט געווארן די קרן הלוואות. וואס בארגט געלט פאר אידן וואס זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן, און די תנאים זענען גרינג אבער עס איז אינטערעסט פרי, שטא קיין ריבית, און די תנאים וויאזוי עס צו באצאלן און עס צו קוואליפייען זענען ווי מען זאגט סענסיבל, זאכן וואס זענען זיך מתקבל על הדעת, עס איז זאל זיין א ביזנעס אין די ניו יארק-ניו דזשערסי עריע, עמיצער וואס קען ווייזן א געוויסע רעקארדס אז דאס איז א ביזנעס וואס עקזיסטירט און פונקציאנירט און גייט אן, און נאר וואדען יעצט אדער וויל ער עקספענדן אדער האט ער זיך אנגעשטויסן אין א שוועריגקייט און דארף געלט דאס איבערצוקומען. נומער צו רופן איז סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר, סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר. דורכאויס די לעצטע שטיק צייט, די לעצטע תקופה האט די קרן הלוואות שוין אויסגעבארגט בערך א האלב מיליאן דאלער במשך יעדע חודש, חודש און א האלב, און די קרן הלוואות וואס איז א חלק פון די EPI, ענטרעפרענורס פרנסה אינסטיטוט, שטעלט אויך צו פרייע עדווייס און קורסעס צו העלפן יעדן איד ווייטער מצליח זיין אין ביזנעס און אנקומען ווייטער און זענען אויך גרייט צו העלפן סיי וועלכע אנדערע קהילה אדער גרופע וואס וויל אוועקשטעלן אזא פאנד ביי זיך אין די קהילה די חסידות די געגנט זענען זיי גרייט פאר אומזינסט בלי שום תשלום זענען זיי גרייט צו העלפן יענע אנווייזן וויאזוי צו טון און וויאזוי עס מסדר צו זיין און אוועקשטעלן דעם פאנד די נאמבער נאכאמאל איז, סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר.